א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור ואמרתו להזהר גדולים על הקטנים. כ'וויל קודם רעדן אין וואסערע א צייט אונז געפינמיר זיך יעצט, דער עולם זאל זיך אביסל מתבונן זיין, בארעכענען, און אנהייבן צו מאכן חשבון הנפש וואס מ'קען אלץ עררייכן אין די ספירה טעג. באמת זענען די ספירה טעג פשוט ימי שמחה, מ'גרייט זיך צו צו א חתונה, די שענסטע חתונה וואס איז נאר געווען אויף די וועלט, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען, אונז געגעבן די תורה, דער אייבערשטער איז געווען דער מחותן, כלל ישראל זענען געווען די חתנים, דער חתן, כאיש אחד בלב אחד, און די תורה איז געווען די כלה, תורה כלה, מי יוכל. דער טאג פון קבלת התורה האט געטוישט די וועלט אויף אייביג, די וועלט האט אנגעהויבן צו וויסן וואס איז דאס געטליכקייט, די וועלט האט אנגעהויבן צו וויסן וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון א מענטש, די וועלט האט אנגעהויבן צו וויסן וואס א מענטש דארף טון אויף דער וועלט, און ממילא האט עס געטשענדזשט די וועלט אויף אייביג. איז בעצם איז יעצט ימי שמחה, דאס איז נישט קיין שום עצבות און גארנישט, עס איז געשען נעבעך אן אומגליק מיט די תלמידים פון רבי עקיבא, וואס זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען זה לזה, און מען האט עס צוגענומען פון אונז, יעצט פארוואס איז די גאנצע וועלט טרויעריג? זיי וואלטן שוין נישט געלעבט ביז היינט, וואס איז די וועלט אזוי טרויעריג? עס זאגט דער הייליגער רמ"ע מפאנו, ס'שטייט, רבי עקיבא האט געקענט דרשנ'ען על כל קוץ וקוץ תילי תילי הלכות. ס'דא לא תלבש שעטנז, שעטנז האט אלע, פינף אותיות שין עין טית נון זיין האט אין זיך קרוינען, און גימל צדיק האט אויך, סאו שעטנז גץ. יעצט, דאס ווארט שעטנז שטייט צוויי מאל אין די הייליגע תורה, איינס איז אין פרשת קדושים, דארט שטייט אזא לשון, ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, עס איז אבער אויך דא אין פרשת כי תצא, דארט שטייט אביסל אנדערש די לשון, דארט שטייט לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, יעצט אז מען קוקט אויף דעם שעטנז וויאזוי שיין ס'איז אויסגעקרוינט, ס'איז ממש א נחת צו קוקן דערויף. און דאס אלעס, די שיינע קרוינען, איז א מורא'דיגע זאך, ווייל אויף יעדע איינע קרוין האט רבי עקיבא געדרשנט תילי תילי תילי הלכות, איר ווייסט וואס דאס הייסט? אנבעליוועבל! שא. ווי זענען די אלע תילי תילי הלכות? ווי איז דאס? איר האט עס געזען אין די גמרא ערגעץ? קיינמאל נישט. וואס איז געשען מיט דעם? זאגט דער הייליגער רמ"ע מפאנו, ווען זיי האבן צווישן זיך זיך נישט פארטראגן און זענען געשטארבן מיט א מיאוסע אסכרה, האבן זיי מיטגענומען מיט זיך די אלע תילי תילי הלכות, און ס'איז נישט געבליבן אויף די וועלט גארנישט, און אויף דעם וויינט גאנץ כלל ישראל די אלע יארן. איך וויל די וואך רעדן אביסל אין וואסער א הויכע צייט אונז געפינמיר זיך אז מען זאל וויסן וויאזוי מען זאל אויסנוצן די צייט. ס'איז געווען פאריגע וואך איז געשטאנען אין פרשת קדושים ויקרא קפיטל י ט פסוק י ד לא תקלל זאלסט נישט שעלטן חרש א טויבן כאטשיג ער הערט נישט טארסט אים נישט שעלטן ולפני עיוור ווען איינער איז בלינד לא תתן מכשול זאלסטו נישט לייגן א שטיין ער זאל זיך איבערקערן. ויראת מאלקיך אני ה', זאלסט מורא האבן פארן אייבערשטן, איך בין דער אייבערשטער. איז רש י איז מסביר אז לא תקלל חרש מיינט נישט דווקא א חרש וואס ער הערט נישט, נאר קיינעם טאר מען נישט שעלטן, ווייל ס'שטייט א פסוק אין שמות קפיטל כ ב, בעמך לא תאור, מ'טאר קיינעם נישט שעלטן, איז פארוואס שטייט דא חרש, נאר חרש וואס עס איז דאך א מענטש וואס ער לעבט און ער הערט נישט, אבער לעבן לעבט ער, די זעלבע אויך יעדער וואס ער לעבט, טאר מען אים נישט שעלטן. יעצט יצא המת שאינו בחיים, א מת וואס ער לעבט נישט, איז נישט די פשט אז אים מעג מען יא שעלטן, נאר עס איז אזוי ווי דער חפץ חיים איז שוין מסביר אז אויף א מענטש איז דא אסאך לאווין און אסאך ארור'ס, אויף א טויטן איז שוין נישט דא די אלע זאכן ווייל ער איז שוין טויט, איז נאר דא אזוי א חרם הקדמונים, אזוי ווערט געברענגט אין הלכות יום הכיפורים אז ס'איז נאר דא א חרם הקדמונים. יעצט. כ'האב געוואלט מסביר זיין אז אויף דעם זאגט שוין די שערי תשובה, לרבינו יונה און אנדערע, אז דאס איז נאר טאמער דו זאגסט אזא זאך וואס ס'קען אים שוין היינט נישט באדערן, לאמיר זאגן מ'רעדט אבער פון פגם משפחה, דעמאלטס איז אפילו ווען ער איז טויט טוסטו אים אויך וויי ווייל סוף כל סוף ער קען האבן קינדער מיט אייניקלעך און ס'קען זיי שאטן. נאכדעם שטייט ולפני עיוור לא תתן מכשול, זאגט רש י מ'מיינט נישט עיוור איינער וואס איז א בלינדער, נאר לפני הסומא בדבר, ער איז בלינד אין די זאך, לא תתן עצה שאינה הוגנת לו זאלסט אים נישט געבן אן עצה וואס איז נישט הוא, למשל אל תאמר זאלסט נישט זאגן מכור שדך פארקויף מיר דיין פעלד וקח לך חמור און קויף דיר אן אייזל, אבער למעשה ואתה עוקף עליו. און דו טוסט ארומרינגלען אויף אים, דו שיקסט אונטער מענטשן וכדומה, און ונוטלה הימנו און דו קויפסט עס גאר אפ. ויראת מאלוקיך, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות, לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, מען ווייסט דאך נישט צו ער האט אים געגעבן אן עצה צו ער האט געמיינט גוט צו שלעכט, ויכול להשתמט, מען קען זיך ארויסדרייען ולומר צו זאגן לטובה כוונתי, איך האב דאך געמיינט דיין טובה, לפיכך נאמר בו וועגן דעם שטייט ויראת מאלוקיך, זאלסט מורא האבן פארן אייבערשטן המכיר מחשבותיך.

עיין איז זיבעציק צדיק און ניינציג היי איז פינף איז הונדערט פינף און זעכציג און קללה איז קוף איז הונדערט למד איז דרייסיג נאכאמאל למד איז דרייסיג איז זעכציג און היי איז פינף איז הונדערט פינף און זעכציג. יעצט, די גמרא לערנט אונז אין מסכת סוטה דף י א, ס'איז געווען, פרעה האט געזען אז ס'איז דא א גרויסע פראבלעם מיט כלל ישראל, א ריזיגע פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? די מצרי האט נאר איין קינד און א דאגי, אפשר א קעצעלע, אזוי ווי היינט דא די מידל קלעס פיפעל קענען נישט אפארטען גארנישט, קענען אפארטען אמאל קענען אפארטען איין קינד און א דאגי אויך, און אמאל קענען אפארטען אפילו א קעצעלע אויך, אבער מער קינדער קענען נישט אפארטען. פארוואס? ווייל ס'פיט נישט אין זיין בודזשעט, ווייל אים זאגט דער אקאונטענט וואס ער קען און וואס ער קען נישט. איז למעשה. האט פרעה געזאגט ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב, אידישע קינדער זענען א סך, ועצום, און זענען שטארק, ממנו, פון אונז. לויט ווי זיי מערן זיך, איז, וועלן זיי זיין שטערקער פון אונז. דאס זעלבע געשעט היינט אין ארץ ישראל אויכעט, די אראבער האבן קינדער, זיי האבן זיבעצן ווייבער, און זיי האבן יעדע נאכט קינדער, אין ארץ ישראל די אידן וואס זיי וואוינען דארט קענען אויך נישט עפארדן נאר א דאגי מיט איין קינד, און ממילא עווענטשעלי וועט עס ווערן א מדינת ישמעאל עניוועי, אן א קויל. אין כנסת וועלן זיצן רוב פראצענט אראבער, און אין פראנקרייך גייט אויך זיין די זעלבע, עס איז שוין היינט דא צוואנציג פראצענט אראבער, און אין בעלזשום און איבעראל גייט אזוי זיין, דאס איז דער פחד וואס פרעה האט דעמאלטס מורא געהאט, ווייל ער איז געווען א קעניג און ער האט געזען, און ער האט געזען וויאזוי ס'גייט, עניוועי. האט ער גענומען זיין עצה געבער און ער האט געזאגט הבה נתחכמה לו, לאמיר מאכן א פלאן וויאזוי אונז גיימיר אויסקלוגן די אידן. פן ירבה, טאמער זיי וועלן זיך פארמערן, והיה, און עס וועט זיין כי תקראנה מלחמה עס וועט זיך טרעפן א מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו וועט ער מיטגיין מיט אונזערע שונאים ונלחם בנו און זיי מלחמה האלטן מיט אונז ועלה מן הארץ און אונז וועלמיר מוזן ארויס גיין פונעם לאנד. יעצט רשי ברענגט צו א מדרש ורבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל זיי האבן צוזאמגעזעצט א מיטינג זיי גייען זיך קלוגן פארן העלפער פון די אידן, דאס מיינט מיר גיימער מאכן א פלאן וויאזוי מיר גייען האלטן מלחמה מיטן אידישן אויסלייזער, דער וואס ס'דארף אויסלייזן כלל ישראל, איז אזוי, לדונם במים, אז דער אייבערשטער זאל אונז משפט'ן מיט וואסער, דאס קען שוין נישט זיין, פארוואס? ווייל שהרי נשבע, האט דאך שוין געשוואוירן שלא יבא מבול לעולם, מ'וועט נישט ברענגען מער קיין מבול אויף די וועלט, און זיי האבן אבער נישט פארשטאנען, זאגט רשי אז אויף די גאנצע וועלט מיט איינמאל נישט, אבער אויף איין לאנד קען ער יא ברענגען. און אז ער קען מאכן אז מ'זאל אריינלויפן אין וואסער, דאס האבן זיי אויך נישט אויסגעקלערט, אז נישט אז דאס וואסער איז געקומען אויף מיט צו די מצריים, נאר די מצריים זענען אריינגעקומען אין וואסער. עניוועי, ועלה מן הארץ זאגט רשי על כרחנו ורבותינו דרשו כאדם, אזוי ווי א מענטש, שמקלל עצמו ותולה קללתו באחרים. ער האט געמיינט נישט אז די אידן וועלן ארויפגיין נאר די מצריים וועלן ארויפגיין, והרי הוא כאילו כתב, איז אזוי ווי ס'שטייט ועלינו מן הארץ והם יירשוה. אז אונז וועלמיר מוזן אנטלויפן און זיי וועלן עס ירש'ן. שוין, זייער פיין. א פרעזידענט, א א א א קעניג איז טרייענג טו פיגור אוט וויאזוי מ'זאל מאכן אז די אידן זאלן נישט זיין די מערהייט. יעצט וועם האט ער גענומען צו די עצה? זאגט די גמרא אין מסכת סוטה דף יא, שלושה היו באותה עצה. אין די עצה זענען געווען דריי מענטשן. ס'איז געווען אזוי, פרעה איז איינער, ער איז דאך דער וואס האט גערופן די מיטינג. נאכדעם איז געווען דער ערשטער פון די יועצים איז געווען בלעם, דער צווייטער איז געווען איוב, און דער דריטער איז געווען יתרו. יעצט בלעם, ער איז געקומען געבן אן עצה שאינה טובה, ער איז געקומען געבן א קללה, וועגן דעם האט מען אים שפעטער גערופן אויכעט ער זאל געבן א קללה, ווייל עצה באטרעפט הונדערט פֿינף און זעכציק און קללה איז הונדערט פֿינף און זעכציק. יעצט דער בלעם האט געגעבן א שלעכטע עצה, איז ער איז געהארגעט געווארן, מיטן ציץ הקודש האט מען אים געהארגעט. איוב איז שטיל געשוויגן, ער האט נישט גענומען קיין אפיניען, נישט גענומען קיין שטעלונג וואס מען טוט, האט מען אים דן געווען מיט יסורים, אין דעם האט איוב געהאט זייער אסאך יסורים. יתרו, ער איז אנטלאפן, אין דעם האט אים דער אייבערשטער געגעבן א שכר, אז זיינע אייניקלעך זענען געזעסן אין הר הבית אין לשכת הגזית. און דאס איז נאך נישט אלעס, די גמרא לערנט אונז אז יתרו געקומען האט ער געזאגט ברוך השם אשר הציל אתכם, זאגט די גמרא אין סנהדרין דף צדיק ד', אז ס'איז געווען א שאנדע פאר אידן אז זיי האבן נישט געזאגט ברוך השם, מען האט געמוזט ווארטן אז יתרו, א מחלוקת צו קודם מתן תורה בא צו לאחר מתן תורה, צו ער איז נאך געווען א גלח צו ער איז שוין געווען א איד, ער האט גענוצט דאס ווארט ברוך השם, און אינטערעסאנט און יעדער איד אין די גאנצע כדור הארץ אלע יארן מען האט געפרעגט וואס מאכט איר האט ער געזאגט יתרו'ס לשון ברוך השם, אונז זינג מיר אין שבת ביי די זמירות ברוך השם אשר נתן מנוחה. און ס'איז אויכעט מוסיף געווארן א פרשה וועגן יתרו, איעצך כ'וועל דיר געבן אן עצה ויהי אלקים עמך, דאס איז אין פרשת יתרו אין שמות קאפיטל י"ח פסוק י"ט, איז. ער האט געגעבן אן עצה וואס דאס איז געווען א עצה פון א ברכה, בלעם האט געגעבן אן עצה וואס דאס איז געווען אן עצה פון א קללה, דאס איז געווען אן עצה אז נאכדעם וואס ער האט געזאגט מען זאל טאקע הרג'נען די אידן, ס'איז געווען פרעה'ס עצה געבער, איז ער אויך געקומען ווען מען האט אים גערופן צו שעלטן די אידן, האט ער געזאגט פאר בלק איך זע דאך אז דער אייבערשטער וויל נישט אז איך זאל זיי שעלטן, און איך האב דיר געזאגט אז ער וויל נישט קען איך עס נישט טון. איז במילא שטייט אין קאפיטל אין במדבר קאפיטל כ"ד פסוק כ"ה ויקם בלעם וילך וישב למקומו, בלעם איז צוריק געגאנגען צו זיין פלאץ, און גם בלק הלך למקומו, בלק איז אויך געגאנגען צו זיין פלאץ. שטייט ווייטער אין קאפיטל כ"ה אין. פרשת במדבר, דאס איז אין די סדרה פון בלק, וישב ישראל בשטים, זיי האבן זיך באזעצט אין שטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. יעצט דער אר"י הקדוש זאגט אין שביעי אין במדבר כ"ד פסוק י"ד שטייט ועתה הנני הולך לעמי, אז בלעם זאגט פאר בלק איך גיי צוריק צו מיין פאלק, איך קען דיר גארנישט טון. זאגט אבער דער פסוק לכה איעצך כ'ל דיר געבן אן עצה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. וויאזוי דו'סט קענען מאכן דאס אידישע פאלק פאר א גוי'אישן פאלק אז דו'סט זיי קענען מכשיל זיין מיט זנות. דער ארי הקדוש זאגט אין דעם א מורא'דיגן סוד אשר יעשה העם הזה לעמך אז דאס וועט זיין דער נסיון פון דעם לעצטן דור פאר משיח וועט קומען באחרית הימים, דאס וועט נישט זיין יעצט, נאר דאס וועט זיין באחרית הימים, אז וואס? אז ס'זאל זיין נעבעך אינטער מערידזש? היינט איז דאך א מורא'דיגע, עס האלט ביי פֿינף און זיבעציק אכציג פראצענט אינטער מערידזש, אבער רשי זאגט אן אנדערן טייטש, רשי זאגט איעצך מה לך לעשות און מה זה העצה, אלקיהם של אלו שונא זימה, דער אייבערשטער האט פיינט זנות, אזוי שטייט אין מסכת סנהדרין דף ק ה. תדע זאלסטו וויסן שבלעם השיא עצה זו אז בלעם האט געגעבן אן עצה להכשילם בזימה שהרי נאמר ס'שטייט אין במדבר ל א' הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם עס קומט אויס אז בלעם איז געווען דער געבער פון די עצה אז מ'זאל נעמען די טאכטער פון א קעניג כזבי בת צור וואס ער איז געווען דער ראש אומות בית אב במדין ער איז געווען דער קעניג פון מדין איז געווען איינער פון די פינף קעניגן וואס מען האט געהארגעט, אוי, רקם, צור און חור און רבע. ער איז געווען דער חשובסטער פון אלע, וועגן דעם שטייט ראש אומות, נאר ער האט זיך אזוי ביליג אויפגעפירט אז ער האט מפקיר געווען זיין טאכטער אבי מען זאל קענען מכשיל זיין אידן. מילא האט מען אים געשטעלט דער דריטער, צור איז דער דריטער, און דאס איז כזבי בת צור. סאו ער איז געווען דער וואס האט געגעבן די עצה. אז מען זאל מאכן זנות, מען זאל מכשיל זיין די אידישע קינדער מיט זנות. יעצט, אין קפיטל כ ה, פסוק ה, שטייט ויאמר משה, משה רבינו האט געזען וואס דא טוט זיך זנות, האט ער געזאגט אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. אז יעדער דיין פון די אידן זאל הרג'נען צוויי מענטשן. יעצט, די דיינים, וויפיל זענען געווען? זאגט די גמרא אין סנהדרין דף פ ב, אז ס'איז געווען אַכט און זיבעציק טויזנט און זעקס הונדערט דיינים, וויאזוי דער חשבון? דער חשבון איז זייער פשוט, ווייל אז ס'איז געווען שרי אלפים, שרי מאות, און שרי חמשים, און שרי עשרות. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. אויב ס'איז געווען שרי אלפים, דאס מיינט אז ס'איז געווען פון יעדע טויזנט האבן געהאט איין שר, א דיין, עס קומט אויס אז ס'איז געווען זעקס הונדערט שרי אלפים, ווייל אז דו דיוויידסט טויזענט אין צו זעקס הונדערט טויזענט איז עס זעקס הונדערט, נאכדעם נעמט מען און מען גייט צו די שרי מאות, אז ס'איז דא פאר יעדע הונדערט איז דא א דיין, איז אז ס'איז דא זעקס הונדערט טויזענט, דיוויידט מען הונדערט ביי זעקס הונדערט טויזענט איז דא זעקס טויזענט דיינים.

איז לאמיר עס איבערחזר'ן נאכאמאל. שרי אלפים איז געווען זעקס הונדערט, און שרי מאות איז געווען זעקס טויזנט, שרי חמשים איז געווען צוועלף טויזנט, און שרי עשרות איז געווען זעכציג טויזנט. אינאיינעם איז עס אַכט און זיבעציק טויזנט און זעקס הונדערט. און אז יעדער דיין האט געהארגעט צוויי אידן, האט מען געהארגעט הונדערט און זיבן און פופציג טויזנט און צוויי הונדערט. דאס איז דער חשבון פונקטליך ווייל ס'איז דא די רמבן איז דא עטליכע גירסות איר קענט אריינקוקן אין רמבן און ממילא די עכטע גירסא איז אזוי ווי איך האב געזאגט דאס די רמבן ברענגט צו א ירושלמי אין פרק חלק אין סנהדרין דף י עמוד ב' שוין יעצט למעשה קומט אויס אז הונדערט און זיבן און פֿופֿציק טויזנט איז א פערטל פון כלל ישראל איז געהארגעט געווארן ביי די פרשה פון בעל פעור. איך ווייס ס'הייסט א פערטל פון כלל ישראל, ווייל אז ס'איז דא זעקס הונדערט טויזנט איז העלפט איז דרײַ הונדערט טויזנט און הונדערט פֿופֿציק טויזנט איז א פערטל פון כלל ישראל, אין פעקט ס'איז אביסל מער ווי א פערטל וואס זענען געהארגעט געווארן, ס'איז מורא'דיג, ס'איז נישט צום גלייבן וואס זנות איז ביים אייבערשטן, די רבנים האבן געזאגט מ'זאל נישט פארן אויף פלארידע, מ'פארט יעדער אויף פלארידע און כ'האלט אין איין וויינען מ'זאל עס נישט טון, און מ'פארט. יעצט וועט מען ענק אהיים ברענגען, עטס דארפטס נאר קויפן א וואן וועי טיקעט, עטס קענטס זיך איינשפארן דעם צווייטן וועג, און מ'מוז נישט זיין א בועל ארמית, ס'גענוג אז מ'גייט און מ'קוקט ווי מ'טאר נישט, און ס'גענוג אז די פריעריגע רבנים האבן געזאגט אז מ'טאר נישט פארן דארט, וואס האט עטס דארט צו פארן? יעצט, כ'וויל נאר נאכאמאל איבער'חזר'ן אז טאמער ס'איז געווען די שרי חמשים און ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזענט, קומט אויס אז ס'איז געווען צוועלף טויזענט דיינים, ווייל אז דו דיוויידסט פופציג ביי זעקס הונדערט טויזענט קומט אויס צוועלף טויזענט דיינים. אויב יעדער האט געהארגעט צוויי מענטשן איז עס פֿיר און צוואַנציק טויזענט מענטשן. יעצט, ס'שטייט דא אין פסוק אז מ'האט געטשעפעט משה רבינו אין בת יתרו מי התיר לך, מ'האט אים אנגערייצט פאר גארנישט, איי זי האט זיך מגייר געווען, כ'מיין וואס וואס איז דא די פראבלעם? שטייט דא אבער אין פסוק אין קפיטל כ ה און דאס איז אין פסוק ח' ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ס'איז געקומען פנחס ער האט דורך געשטאכן דעם זמרי מיט כזבי און וידקור את שניהם ער האט זיי דורך געלעכערט, את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. זאגט אבער דער פסוק א מוראדיג ווארט, ס'איז אין פסוק ט', מיט דעם לאזט זיך אויס פרשת בלק, ויהי המתים במגיפה ס'איז געווען די מתים ארבעה ועשרים אלף, פיר און צוואנציג טויזנט. יעצט, לויט ווי כ'האב געזאגט האבן דאך די דיינים געהארגעט א פערטל פון כלל ישראל, און וואס איז די פשט ויהי המתים במגיפה, אויסער דעם וואס יעדער האט געהארגעט דעם וואס מ'האט געוויסט אז זיי האבן געדינט עבודה זרה, איז נאך געווען א מגיפה אויכעט פאר די וואס האבן געזינדיגט באהאלטענערהייט אדער זיי האבן געזינדיגט במחשבה מיט די עבודה זרה און אזוי ווייטער, סאו כ'וויל קודם איר זאלטס געדענקען דעם נאמבער פֿיר און צוואַנציק טויזנט. געשמאק. ווייל באלד העט מען רעדן פון די תלמידים פון רבי עקיבא זענען אויך געשטארבן פֿיר און צוואַנציק טויזנט, אבער לאמיר באלד אריינגיין אין דעם. יעצט ס'איז דא דא צוויי מאל פֿיר און צוואַנציק טויזנט, איינמאל די דיינים פון די שרי חמישים האבן געהארגעט פֿיר און צוואַנציק טויזנט, און איינס איז די מתים במגיפה איז אויך געווען פֿיר און צוואַנציק טויזנט, וועגן דעם לאמיר באלד רעדן. יעצט פארוואס זענען די מצריים געווארן אזוי באזארגט? געזאגט, ווייל זיי האבן געזען אז די אידן האבן נישט קיין מורא צו האבן זעקס שישה בכרס אחד, ס'איז דא מדרשים אז ס'געווען זעכציג אויף איין מאל, ס'איז אסאך מדרשים. פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט מען זאל האבן אזויפיל קינדער? ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אויפבויען א כלל ישראל, מענטשן וואס זענען געבוירן און געווארן געהאדעוועט מיט ניסים, און זאלן זיין הייליג און אפגעהיטן, און ממילא העט מען קענען זוכה זיין צו קבלת התורה. די אידן פון מצרים נישט נאר זיי האבן זוכה געווען צו קבלת התורה, די וואס זענען געשטאנען ביים בארג סיני, די יוצאי מצרים, נאר זיי זענען געווען די תורה אליין, זיי זענען געווען די תורה, ס'איז געווען שישים ריבוא אותיות לתורה, דאס איז געווען די זעקס הונדערט טויזנט, די העכסטע נשמות וואס איז דא, מען האט זיי אראפגעשיקט און מען האט זיי אויסגעלייטערט מיטן כור הברזל אין מצרים, און זיי האבן זוכה געווען אז זענען געווארן די תורה, דאס איז אונזער תורה אין דעם גלות. זיי האבן ממשיך געווען די תורה, יעדער איד איז געווען אן אות אין די תורה, און ס'האט יעדער אסל אין זיין מקו' געווילט, איז ס'איז דא דרײַ הונדערט און פֿיר טויזנט אותיות התורה בערך, און ממילא יעדעס איינס איז ארום גענומען מיט פארמעט, איז עס זעקס הונדערט טויזנט, און דאס איז וואס ס'שטייט אש שחורה על גבי אש לבנה, דאס איז די תורה. און דאס האט פרעה'ן געשטערט, פרעה האט געוואלט, פרעה איז די אותיות עורף, ער איז געשטאנען ביים גענאק, ער שטייט דארטן ווי די קדושה גייט אראפ, ס'ווערט עורף, ס'ווערט שמאלער אביסל, און דארט האט ער געוואלט אפהאלטן די קדושה. יעצט, איין עצה וואס יתרו האט געגעבן פאר משה רבינו איז געווען ער זאל מאכן שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים און שרי עשרות. וואס האט ער אים געזאגט? אים געזאגט, נבול תיבול. דו וועסט מיד ווערן דו וועסט נישט קענען אליינס און דו וועסט מיד ווערן. יעצט נבל איז דאך אויך די אותיות לבן. לבן און נבל איז די זעלבע אותיות. יעצט ס'ווערט געברענגט אין תרגום יונתן במדבר קאפיטל כב פסוק ה ווערט געברענגט אז בלעם. איז געווען לבן, לבן הארמי איז נאכאמאל מגולגל געווארן אין בלעם, און ער איז געווען דער שווער פון יעקב אבינו, יעצט יתרו איז געווען חותן משה, דער שווער פון משה רבינו. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד ב' אז איוב האט חתונה געהאט צו דינה בת יעקב. ווייל אין דעם איז דא א גאנצע מחלוקת, ס'איז דא וואס זיי זאגן אז דינה האט געזאגט מ'האט מיך יעצט מאלעסטעד, מ'האט מיך גערעיפט, ווער העט מיך נעמען? איז איין מדרש זאגט אז שמעון האט געשוואוירן אז ער העט זי נעמען, און איין מדרש איז אז דאס איז געווען פוטיפרע אסנת בת פוטיפרע וואס יוסף האט מיט איר חתונה געהאט, און דאס איז געווען די טאכטער פון דינה בת יעקב. עקב, און איין גמרא איז אז אין מסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד ב' אז איוב האט חתונה געהאט מיט איר, סאו דא האמיר די דריי וואס זענען געווען באותה עצה, בלעם איז געווען לבן ארמי וואס ער איז נאכדעם געווען דער שווער פון יעקב אבינו, און איוב וואס ער האט שטיל געשוויגן איז ער גאר ער האט חתונה געהאט גאר מיט דינה בת יעקב, און יתרו איז געווען חותן משה, און דאס זענען די דריי וואס זענען געווען. יעצט דאס האט מרמז געווען דער יתרו פון משה רבינו, ער האט אים געזאגט שווער לעבן, זאלסט געדענקען איין זאך, אז דא איז דא בלעם וואס ער לויפט נאך אומצוברענגען די אידן, און ווייסט ווער ער איז געווען? ער איז געווען לבן, איז קעגן יעקב אבינו האט ער זיך נישט געקענט קעגן שטעלן, אבער פאר יתרו'ן האט ער געזאגט ער זאל זייער וואטש, יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת בבא בתרא אז משה כתב ספרו, די גמרא רעכנט דארט אויס ווער ס'האט געשריבן די אלע נביאים און די. כתובים, ווער ס'האט געמאכט תהילים, זאגט די גמרא משה כתב ספרו, משה האט געשריבן זיין ספר, און אויכעט ופרשת בלעם ואיוב, איז יעדער פרעגט א קשיא, בלעם מיט איוב, דאס איז דאך געהעריג אין חומש, וואס הייסט ער האט געשריבן זיין ספר, דאס מיינט די תורה הקדושה, און ער האט אויך געשריבן פרשת בלעם און איוב, יעצט איז דא ראשונים וואס ווילן זאגן אז ס'איז געווען מער באשריבן פונקטליך וויאזוי ער האט געוואלט שעלטן און וואס ער האט געוואלט שעלטן, און ביי איוב איז אויך געווען מער פארשריבן. אבער בפשטות לויט דעם האט עס זייער א גוטן המשך, וויבאלד ס'איז געווען די דריי עצה געבער, ס'איז געווען בלעם, איוב, און יתרו, איז במילא אז משה רבינו האט געשריבן די הייליגע תורה, איז ער האט אויך געשריבן די פרשה פון בלעם און פון איוב. און יתרו האט ער דאך אוודאי געשריבן, ווייל וועגן דעם האט ער דאך געהייסן יתרו, ווייל ס'איז ער האט איר פארמערט די אויסער פרשה בתורה. יעצט, פנחס איז געווען מזרע יתרו. ממילא איז ער געווען דער וואס ער האט געהארגעט דעם זמרי בן סלוא. יעצט איוב איז געווען מארץ עוץ, עוץ מיינט עצה. ער איז געווען פון א פלאץ ווי מען האט געגעבן עצות, נאר דא האט ער נישט געוואלט זאגן גארנישט. יעצט נאך די אלע יסורים האט ער זיין ווייב געזאגט, אזויפיל יסורים מיטגעמאכט, געשטארבן זיבן קינדער און פארברענט געווארן אלעס, האט ער געזאגט, ברך אלקים ומת, לאמיר חלילה לעסטערן דעם אייבערשטן און וועמיר אפשטארבן. האט איוב געזאגט, פאר איר, פאר זיין ווייב, כדבר אחת הנבלות תדברי, דו רעדסט אזוי ווי איינע פון די מנוולים. וואס האט ער מיט דעם מרמז געווען? אז זיין ווייב איז געווען ווער? האמיר פריער געשמועסט אז זי איז געווען דינה, לויט איינע פון די מדרשים. אין פסוק שטייט כי עשו נבלה בבת יעקב, מ'האט געמאכט א נבלה בבת יעקב, זאגט ער פאר איר, דו ווייסט פארוואס דו מוזט נעבעך דורכגיין די אלע יסורים, ווייל מ'האט מיט דיר געמאכט, א נבלה, און ממילא ווילסטו יעצט אז ברך אלקים ומות, און זאל מען חלילה לעסטערן דעם אייבערשטן און מ'זאל אפשטארבן? ניין, רעד נישט אזוי, ווייל ווען דו וועסט אדורך גיין די גאנצע זאך מיט די יסורים, וועסטו אפווישן די גאנצע נבלה וואס מ'האט געטון בבת יעקב. יעצט איך האב געטראפן איין מדרש וואס ער ברענגט, דער ילקוט מעם לועז ברענגט עס צו, אז וויפיל מענטשן זענען געווען אין שטאט שכם, ברענגט ער כ ד אלף, פיר און צוואנציג טויזנט מענטשן האבן געוואוינט אין שכם, יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין דף פ ב אז זמרי בן סלוא איז געווען שאול בן הכנענית, ולמה נקרא כנענית שנבעלה לכנענית, קומט אויס אז עס איז געווען א טאכטער פון דינה, יעצט שטעלט זיך אויס דער גאנצער פיקטשער זייער גוט, וועגן דעם איז געגאנגען זמרי בן סלוא און ער האט געטון די געוואלדיגע מיסע זאך צו נעמען כזבי בת צור און צו וואוינען מיט איר ברבים און אפצולאכן אז אן ארמית איז אסור, ווייל דאס איז נעבעך געווען שאול בן הכנענית די בת דינה די טאכטער פון דינה. יעצט אין בראשית קפיטל ל ג פסוק י ט הייבט זיך אן ויבא יעקב שלם עיר שכם ער איז געקומען און ער איז געווען גאנץ ער איז געקומען אין שטאט שכם ס'האט זיך אים אויסגעהיילט אלע די וואס האט זיך אים אוועקגעריקט די גיד הנשה. אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, און ער האט גערוהט ביים פנים פון די שטאט, ויקן און ער האט געקויפט את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו וואס ער האט דארטן געבויגן זיין געצעלט, אהינגעטראגן זיין געצעלט, מיד, פון וועם האט ער עס געקויפט? בני חמור אבי שכם. במאה קשיטה. בקיצור, ויצב שם מזבח ויקרא לו קל אלקי ישראל. וואס האט יעקב אבינו געטון? ער האט געקויפט א שטיקל פעלד, חלקת השדה. פון וועם האט ער עס געקויפט? מיד בני חמור אבי שכם. יעצט וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין וואס רש י וויל דארטן, רש י זאגט אז טאמער ער וועט אים וועלן געבן א שלעכטע עצה, מען האט פאר יעקב אבינו כסדר געוואלט געבן שלעכטע עצות, סיי לבן האט אים געוואלט נעבעך הרג'נען מיט יעדן, סיי עשו, יעצט איז ער געגאנגען און ער האט געקויפט א שטיקל פראפערטי פון חמור אבי שכם. הערט וואס דא טוט זיך, זאגט רשי אין פרשת קדושים, אין קאפיטל י ט, פסוק י ד, לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול, זאגט רשי, לפני הסומא בדבר לא תתן לו עצה שאינה הוגנת, איינער וואס איז בלינד צו א זאך זאלסטו אים נישט געבן אן עצה וואס איז נישט גוט, אל תאמר זאלסט נישט זאגן מכור שדך פארקויף דיין פעלד וקח לך חמור, און דו זאלסט נעמען א חמור, דאס מיינט מען נישט חמור, שדך מיינט מען די פעלד וואס יעקב אבינו האט געקויפט. פון וועם האט ער עס געקויפט? וכך לכאורה האט ער עס געקויפט פון חמור, און ואתה עוקב עלה ונוטלה הימני, און דא דא מענטשן וואס ווילן געבן שלעכטע עצות מען זאל אומברענגען חלילה כלל ישראל, פון דעם רעדט מען דא. יעצט, ס'דא צוויי מאל וואס מען האט געבענטשט די אידן, איינס איז געווען יעקב אבינו האט זיי געבענטשט דא אין פרשת ויחי, דאס איז אין בראשית קפיטל מ ט, און דארט הייבט זיך אן די אלע ברכות, און אז דו וועסט אריינקוקן אין פסוק ה און ו' שטייט אזוי שמעון ולוי אחים, שמעון און לוי זענען געווען ברידער, כלי חמס מכרותיהם, זיי זענען געווען אין איין עצה אויף שכם און אויף יוסף'ן, כלי חמס דאס איז די אומנות פון רציחה, דאס איז געווען אין זייער הענט, אבער דאס איז געווען די ברכה פון עשיו'ן, נישט פון יעקב'ן. און עטס האטס עס פון אים צוגענומען. בסודם אל תבוא נפשי, ווען ס'וועט זיין די מעשה פון זמרי ווען ס'וועט זיך צוזאמזאמלען שבט שמעון, זיי ברענגען די מדינית פאר משה און זאגן זי איז מותר אדער אסור, וועסטו זאגן זי איז אסור איז בת יתרו מי התירה לך, האט יעקב אבינו מתפלל געווען אל יזכר שמי בדבר, מען זאל דארט נישט זאגן מיין נאמען, שנאמר אזויווי ס'שטייט זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, ס'שטייט נישט בן יעקב, ובקהלם, און ווען מ'עט זיך צאמנעמען קורח מיט זיין שבט אויף משה רבינו און אל תחד כבודי זאל מען נישט דערמאנען מיין כבוד. כי ווייל באפם מיט זייער צארן הרגו האבן זיי געהארגעט איש די גאנצע שטאט שכם אזויווי איין מענטש. וברצונם עקרו שור האבן זיי געוואלט אויסרייסן יוסף הצדיק וואס ווערט אנגערופן שור איז זאגט דער פסוק ווייטער פסוק ז ארור ס'זאל זיין פארשאלטן אפם זייער צארן כי עז ווייל ס'איז שטארק זאגט רש"י אז אפילו בשעת תוכחה לא קילל אלא את אפם האט ער נאר געשאלטן זייער צארן און דאס האט בלעם געזאגט מה אקוב וואס זאל איך זיי שעלטן, לא קבם קל, דער אייבערשטער האט זיי נישט געשאלטן. על כל פנים, יעקב אבינו האט נישט געוואלט בענטשן זיי, פארקערט ער האט זיי נאך געשאלטן, ער האט זיי נישט געשאלטן זיי אליינס נאר זייער צארן, וואס האט עס געהאט צו טון מיט די מעשה פון זמרי בן סלוא ווען מען האט זיך צוזאמגענומען אויף משה רבינו און מען האט אפגעשפעט ווי בת יתרו מי התירה לך. יעצט, אין פרשת וזאת הברכה אין קפיטל ל ד, פסוק ו' שטייט ויקבר אותו בגי, מ'האט באגראבן משה רבינו'ן אינעם טאל בארץ מואב, אין דעם לאנד פון מואב, ווי האט מען אים באגראבן? מול בית פעור, קעגן די עבודה זרה פון בעל פעור. ווען איז געווען די פרשה פון בעל פעור? דאס איז געווען ביי די פרשה פון פרשת בלק קפיטל כ ה, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, מען האט זיי געהייסן קומען בוקן זיך צו די עבודה זרה, נאכדעם האט מען ווי מען זאגט האבן זנות. סא דאס איז געווען זייער זייער זייער א שווערע דורכגאנג פאר כלל ישראל ווייל מען האט פארלוירן דארטן א פערטל פון כלל ישראל. יעצט הערט אויס א מורא'דיגע רש י. יעקב אבינו האבן מיר שוין געזען האט געשאלטן שמעון און לוי. ארור אפם. אלרייט נישט זיי אליין נאר די צארן. שטייט אבער ווייטער ביים פרשה פונעם עגל אז משה רבינו האט געזאגט מי לה' אלי איז ויאספו אליו כל בני לוי דעמאלטס זענען צוגעקומען אלע לויים און זיי האבן שלום געמאכט מיט משה רבינו'ן אז זיי האבן אים געגעבן ווי מ'זאגט פול סופארט אויסצוהרגען אלע וואס האבן געדינט דעם עגל, זענען זיי צוריק ארויפגעקומען אויפן וואגן, זענען געווארן צוריק א חלק פון כלל ישראל. יעצט זאגט רש י, הערט אויס וואס רש י זאגט ביי וזאת הברכה, דאס איז אין קפיטל למד ג, שטייט דא וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מות. הייבט ער אן. ויאמר השם מסיני בא. ער דערציילט די גאנצע מעשה, און נאכדעם זאגט ער יחד שבטי ישראל, נאכדעם הייבט ער אן אזוי, יחי ראובן ואל ימות, ראובן זאל לעבן, וזאת ליהודה ויאמר, און נאכדעם זאגט ער וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך, בקיצור איז דא דא אזוי ראובן, יהודה, און לוי, וואס איז געשען מיט שמעון? עפעס איז דאך דא געשען מיט שמעון? הערט אויס רשי, פחד'דיגע ווערטער וואס רשי לערנט אונז. רשי לערנט אונז. סמך יהודה לראובן ווייל זיי האבן ביידע מודה געווען. פיין. שמע השם קול יהודה. כאן רמז ברכה לשמעון. מתוך ברכותיו של יהודה, ס'טייטש ער האט אריינגענומען אינאיינעם שמעונ'ען מיט יהודה'ן אבער ער זאגט נישט זיין נאמען ואף כשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך גורלו של יהודה ס'איז געפאלן א גרויסער חלק פאר יהודה'ן און ער האט אוועקגעגעבן א קליין חלק פאר שמעון ווען נישט וואלט שמעון נישט געהאט קיין שום חלק אין ארץ ישראל. רש י זאגט שנאמר מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, ס'א פסוק אין יהושע קאפיטל י ט פסוק ט. שוין, פרעגט רש י מפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו, וואס האט ער אים נישט געגעבן א ברכה, זאגט רש י מורא'דיגע ווערטער שהיה בלבו עליו, משה רבינו האט ארומגעטראגן א שווער הארץ אויף שבט שמעון, פארוואס? על מה שעשו בשיתים, די פרשה פון שיתים וואס מען לערנט יעצט, דאס איז אין פרשת בלק, כך כתוב באגדת תהילים. משה רבינו האט זיי נישט געקענט מוחל זיין, ער האט זיך נישט געהאלטן ביים געבן גארנישט, איר הערט וואס דא טוט זיך? יעצט אויב עטס געדענקטס האב איך ענק געזאגט זאלסט געדענקען דעם נאמבער פֿיר און צוואַנציק טויזנט, אין שיתים זענען געשטארבן פֿיר און צוואַנציק טויזנט, רבי עקיבא האט געהאט פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים, און ס'לאזט זיך זאגן, שמעון. האט נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל, משה רבינו איז געווען בכעס, איז געקומען א איד וואס ער האט געהייסן ר' שמעון בן יחאי, און ער האט געוואלט מתקן זיין דעם חטא פון שבט שמעון מיטן זנות, ער האט עס געוואלט אפווישן, און ער האט געוואלט זיי צוריק אריינברענגען אין כלל ישראל, אז שפעטער ווען. משיח האט מיר צום קומען מיט אלע זאלן זיי אויך האבן א חלק אין ארץ ישראל און משה רבינו זאל נישט ברוגז זיין אויף זיי, יעצט רבי שמעון בן יוחאי איז געווען די נשמה פון משה רבינו, רבי שמעון בן יוחאי איז יא אריין אין ארץ ישראל, משה רבינו איז נישט אריין, ממילא משה רבינו האט נישט צוטיילט אין ארץ ישראל, און אז ער האט זיי נישט געגעבן קיין חלק אין ארץ ישראל קען מען דאס נאך פארעכטן ווייל. אז ר' שמעון וועט דאס אלעס מעלה זיין איז שפעטער ווען משה רבינו וועט זיין דער מלך המשיח אזוי ברענגט דאך דער אור החיים הקדוש און ער זאגט אז ווער ס'לערנט נישט תורת משה וועט נישט אויסגעלייזט ווערן איז במילא איז געווען דער גאנצער ר' שמעון בן יוחאי געקומען אויף די וועלט אפצואווישן און אוועקצונעמען דעם חטא פון שבט שמעון וואס זיי האבן געטון בשיטים. יעצט די פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים זענען געווען דער גלגול און די נשמות דאס ווערט געברענגט אין בניהו בן יהוידע, זיי זענען געווען די נשמות פון די פֿיר און צוואַנציק טויזנט וואס זענען געשטארבן אין די מגיפה אין אין שיטים. יעצט הערט א מעשה, איר וועט קיינמאל נישט טרעפן אז רבי עקיבא האט געהאט פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים, נישטא אזא זאך? כ'האב עס נאכגעקוקט איבעראל כ'טרעף עס נישט, ס'שטייט ער האט געהאט י'. ב' צוועלף טויזענט זוגי תלמידים, צוועלף טויזענט פארלעך, דאס איז נישט פֿיר און צוואַנציק, ס'איז דער נומבער איז פֿיר און צוואַנציק אבער ס'איז אן אנדערע דערהער, ס'איז צוועלף טויזענט פארלעך. וואס הייסט צוועלף טויזענט פארלעך? זייער פשוט, עס זענען געווען צוויי חברים און ממילא האט מען געקענט מיט דורך מתקן איינעם האט מען געקענט מתקן זיין דעם צווייטן, וועגן דעם איז רבי שמעון געזעסן אין די מערה צוועלף יאר, מתקן זיין די צוועלף טויזנט פּארלעך וואס זענען דאך געווען חברים, און דאס איז געווען די געוואלדיגע זאך וואס רבי שמעון האט געטון, רבי שמעון האט געמאכט א תיקון העולם, וועגן דעם די אלעס וואס מען זינגט דארטן, אוי נעשה אדם נאמר בעבורך, אלעס פאר רבי שמעון, ווייל רבי שמעון איז דאך בכלל נישט געקומען פאר זיך, פונקט ווי. ס'ווערט געברענגט פארוואס משה רבינו האט נישט איבערגעלאזט זיינע קינדער אז זיי זאלן פירן ווייטער, ווייל א מענטש וואס ס'קומט נישט מתקן זיין זיך נאר דעם ציבור דארף נישט האבן די המשכה פון זיינע קינדער. אזוי ווערט געברענגט. איז למעשה ר' שמעון האט אויך נישט געברויכט האבן קיין שום המשכה ווייטער, ווייל נעשה אדם נאמר בעבורך, ער איז געקומען מתקן זיין גאנץ שבט שמעון. וועגן דעם וועסטו טרעפן אין זוהר שטייט שמעון מאכט שם עוון דארט איז געווען א געפערליכער זינד און דאס איז ר' שמעון בן יוחאי געקומען מתקן זיין שטייט נישט וואו דער זינד איז געווען נאר לויט ווי איך צו צולייג עס איז דאס געווען דער זינד אז דאס איז געווען די מעשה פון שיטים יעצט דאס גייט מתקן זיין גאנץ שבט שמעון עס גייט מתקן זיין די רוגזה וואס משה רבינו האט אויף זיי געהאט אז זיי האבן אים געטשעפעט, קודם האבן זיי אים געפרעגט בת יתרו מי התירה לך, און נאכדעם האבן זיי גענומען א גוי'טע גיין וואוינען מיט איר ברבים, און רבותי קוקטס ווי הארב די אלע זאכן זענען, ס'איז נאר א מאריך אף, מען מוז דאס אמאל באצאלן אין דעם גילגול אין נעקסטן גילגול און הונדערט יאר שפעטער און אמאל טויזענט יאר שפעטער. יעצט, כ'האב פריער געזאגט שמעון מאכט שם עוון, ס'איז דא נאך א זאך, ווער עס געדענקט אונזער הייליגן רבי'ן האט אלץ געזאגט מ'זאל נישט זעצן א רשע לעבן א צדיק, ווייל דער גרעסטער צדיק וועט נכשל ווערן, ס'איז געווען אחיה השילוני, ער איז געווען א גרויס און ער האט געלעבט לאנג, ער איז געווען פון די יוצאי מצרים, הע, שטעלט אייך פאר. די גמרא ברענגט אין מסכת בבא בתרא דף קכ"א עמוד ב', אז ס'איז געווען זיבן וואס זיי האבן קפלו את כל העולם כולו, זיי האבן געקענט זיך איינער דעם אנדערן, זאגט די גמרא מתושלח, האט געזעהן אדם הראשון, שם האט געזעהן מתושלח, יעקב האט געזעהן שם, עמרם האט געזעהן יעקב, אחיה השילוני האט געזעהן עמרם, און אליהו הנביא האט געזעהן אחיה השילוני, ועדיין הוא קיים. יעצט דארטן זאגן די ראשונים, דער עין יעקב ברענגט עס צו, וואס הייסט קפלו כל העולם כולו, צו ווייזן, ווען איינער וועט פרעגן, פון וואנעט ווייסטו אז דער אז דאס איז אמת און דאס אזוי, און ווער ס'האט געשריבן דעם חומש און ווער ס'האט געשריבן די גמרא. איז זאגט די גמרא האסט א פשוט'ן חשבון, ס'איז דא א מענטש וואס האט געהייסן אליהו הנביא, ער האט נאך געקענט א מענטש וואס ער האט געקענט מיט א דור פריער, בקיצור ס'קומט אן ביז צו אדם הראשון, און יעדער האט איבערגעגעבן פאר די דורות די היסטערי, יו נאו, וויאזוי מ'איז דא געבוירן מיט אלעם. יעצט, אחיה השילוני איז געבוירן געווארן אין יאר צוויי טויזנט דרײַ הונדערט און אַכציק וואס די וועלט איז געשטאנען, און עמרם איז נפטר געווארן אין יאר צוויי טויזנט דרײַ הונדערט, און זיבן און אַכציק. קומט אויס לויט דעם אז ס'האבן געלעבט אינאיינעם עמרם וואס ער איז געווען די טאטע פון משה רבינו וואס ער האט געזען יעקב האט געלעבט אין איין דור פון אחיה השילוני אין פאקט רש"י איז מסביר אז ער איז געווען גאר זיבן יאר אלט דאס איז געווען דרײַ און צוואַנציק אַכציק און דאס איז דרײַ און צוואַנציק זיבן און אַכציק. יעצט, אחיה השילוני איז געווען פון די יוצאי מצרים, און ער האט נאך נביאות געזאגט אין די צייט פון ירבעם בן נבט, וואס דאס איז געווען אין צוויי טויזנט נײַן הונדערט און פֿיר און זעכציק, דאס הייסט לויט חשבון האט ער געלעבט מער פון פינף הונדערט יאר. יעצט, לויטן ספר שלשלת הקבלה האט ער מקבל געווען, אחיה השילוני האט מקבל געווען פון דוד המלך און בית דינו, אזוי ברענגט דער רמב"ם, אין די הקדמה פון יד החזקה. יעצט איז געווען דוד המלך, און נאכדעם איז געווען שלמה המלך, נאכדעם האט מען געבויעט דעם בית המקדש. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די תקופה וואס ס'איז געווען צוויי קעניגרייכן ביי אידן, ס'איז געווען די מלכות בית דוד, דאס איז געווען יהודה, און ס'איז געווארן א טיילונג, און ס'איז געקומען א ברענטש אף וואס האבן פארכאפט רוב פון כלל ישראל, און דאס איז געווען מלכי ישראל. יעצט ירבעם בן נבט איז געווען פון די מלכי ישראל, רחבעם בן שלמה האט איבערגענומען מלכות בית יהודה, יעצט ירבעם בן נבט איז געווען א חוטא ומחטיא את הרבים, ווייל ער האט דאך געוואוסט אז ס'איז נישט דא קיין זיצן, קיין ישיבה אין בית המקדש נאר פאר מלכי יהודה, ממילא האט ער געזאגט אז מ'זאל נישט גיין עולה רגל זיין, האט ער געטון אסאך אסאך שלעכטע זאכן, וויאזוי האט ער עס אבער געקענט טון? ברענגט אין גמרא אין סנהדרין, און אויף די גמרא האט אונזער רבי געוויינט און געוויינט און ער וויינט נאך יעצט דערויף. אה, ואף אחיה השילוני טעה וחתם, ווער ס'געדענקט די תורה, אחיה השילוני האט זיך אויך טועה געווען, ער האט אונטערגעשריבן אז וואס אז ירבעם איז א צדיק כאטש ער איז געווען אן עובד עבודה זרה, די גמרא וויאזוי האט ער עס געטון? געזעצט א צדיק לעבן א רשע, און מען האט געוואלט באפעסטיגן זיין קעניגרייך האט מען געזאגט אז יעדער זאל אונטערשרייבן, און זאלן אונטערשרייבן אז אפילו ווען דער קעניג ירבעם בן נבט זאל זיי זאגן דינען די עבודה זרה וועלן זיי אויכעט דינען די עבודה זרה, אבער. מען האט גראד געזאגט מען מיינט נישט חלילה אז מען האלט ביים דינען עבודה זרה חס ושלום, יעדער שפילט דאך א פרומער, נאר וואס צו ווייזן ווי שטארק מען ווערט אנגעבינדן אינעם נייעם קעניג, און אחיה השילוני וויבאלד ס'איז געזעסן דארטן רשעים לעבן אים, ער האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, און זיי האבן אים געמוטשעט שרייב אונטער שרייב אונטער שרייב אונטער, און ער האט זיך טועה געווען און ער האט אונטערגעשריבן, און ער האט גורם געווען מינות, כפירה, עבודה זרה פאר כלל ישראל. שוין, דאס איז אבער געווען בשוגג, אבער דאס האט ער געמוזט מתקן זיין, דאס גייט נישט פון זיך אליינס אזוי, דאס איז דאך די גרעסטער חטא וואס איז דא. איז אחיה השילוני איז ארויף געגאנגען אין הימל, און מען האט אראפ געשיקט די הייליגע נשמה פון רבי שמעון בן יחואי, רבי שמעון בן יחואי איז געזעסן דרייצן יאר אין די מערה כמנין אחד, מען זאל מתקן זיין דעם יחוד פון שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, און. אחיה השילוני האט דורך דעם געהאט אן עליה, און מען זינגט, זינגט מען מקום בחר בשמיא עם הנביא אחיה זה מבני עליה אדונינו בר יוחאי סאו דער רבי שמעון בן יוחאי האט מתקן געווען דעם ענין פון עבודה זרה פונעם חטא פון אחיה השילוני און ער האט אויך מתקן געווען דעם חטא פון עבודה זרה וואס מ'האט געזינדיגט ביי בעל פעור, און אויך דעם זנות וואס מ'האט געזינדיגט דארטן ביי בעל פעור אין שיטים. רבותי אז מ'פארט צו ר' שמעון און מ'וויל זיך מקשר זיין צו ר' שמעון, ס'איז נישט גענוג אז מ'זינגט, ס'איז נישט גענוג, דאס אלעס איז זייער וויכטיג, אבער מ'זאל וויסן יעצט אין די וואכן, וואס מען איז מתקן די אלע ספירות, איז מען מתקן אלע חטאים און פגמים, אפילו פון כפירה, אפילו פון עבודה זרה, און אפילו פון זנות, אויפן ארגסטן אופן, אפילו ווען מען האט עס געטון חלילה, איז יעצט איז די צייט דאס מתקן צו זיין, און נישט מען זאל אומברענגען די צייט, און מען זאל מאכן א געהעריגע הכנה צו פארן אויף מירון צו ר' שמעונ'ן, און מען זאל זיך אונטערנעמען אז מען וועט זיין גוט, מען וועט זיין וואויל. ס'איז נישט געווען נאך איינער פון אלע תנאים און אמוראים וואס האבן אזויפיל פארפירט קעגן דעם חטא פון פגם הברית, קיינער זאגט נישט אז ס'העלפט נישט קיין תשובה נאר ר' שמעון, און למעשה קלאמערט זיך יעדער צו ר' שמעון, פארוואס? ווייל אונז האבן דאך נעבעך די אלע עבירות האט דאך שוין יעדער געטון, עבודה זרה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אמאל ווערט מען ברוגז אויפן אייבערשטן און ער געבט דיר עפעס א שלעכטן מזל און מ'פרעגט היש השם בקרבנו אם אין. און אמאל האט מען געזינדיגט מיט זנות, יעדער לויט זיין מדריגה, איז יעצט איז די צייט אז מען זאל עס מתקן זיין, מיט דעם קען מען עס מעלה זיין, מיטן זכות פונעם הייליגן רבי שמעון. און וועגן דעם וועט איר זען א מורא'דיגע זאך, הערט אויס, שבט שמעון האט נישט געהאט קיין חלק אין ארץ ישראל, געהאט עפעס א שטיקל פלאץ דארטן לעבן שבט יהודה, עס הייסט אין שבט יהודה, עס איז נישט דא נאך א פלאץ ווי מען פארט אזוי פיל מיט אזא מאסן עולם פון די גאנצע וועלט, אין אלע יארן, נישט נאר יעצט, אזוי ווי מען פארט צום הייליגן תנא רבי שמעון. רבי עקיבא איז דאך געווען זיין רבי, געווען אסאך גרעסער, ביי רבי עקיבא צינדן צוואנציג אידן א הדלקה, ביי רבי שמעונ'ן קומען מיליאנען מענטשן, פארוואס? ווייל רבי שמעון ברויך אפילו נישט קיין קרקע אין ארץ ישראל, ער איז ארץ ישראל, ער האט מתקן געווען דעם חטא פון די שבט שמעון און ער איז ארץ ישראל. ער האט מתקן געווען דעם חטא פון עבודה זרה פון אין די צייטן פון ירבעם בן נבט, און ער איז ארץ ישראל, ער איז דאס הייליגע לאנד. יעצט אז דער עולם וויל באמת האבן א שטיקל מושג ווער רבי שמעון בן יחי איז געווען, און וואס ס'שטייט אויפן הייליגן רבי שמעון בן יחי, וועל איך ענק נאכזאגן, ס'איז דא א זוהר הקדוש, דער זוהר געפינט זיך אין פרשת בא, דף למד ח עמוד א', זאגט דארטן דער זוהר הקדוש די ווערטער, אז רבי שמעון בן יחי האט מתקן געווען דרגין עלאין, הויעכע מדריגות, וכתיב, און ס'שטייט אין פסוק אין שמות דא קאפיטל לד, יראה כל זכורך, ס'זאל געזעהן ווערן אלע דיינע זכרים, דאס רעדט מען עולה רגל זיין, את פני האדון השם, מאן פני האדון השם, ווייסט וועמען מ'גייט זעהן? דא ר' שמעון בן יוחאי. דאס איז דער הייליגער ר' שמעון בן יוחאי, אלץ ווייל ער האט מתקן געווען די אלע חטאים וואס איז נאך געבליבן אוממתוקן. יעדער זאל פארן מיט א ריכטיגע הכנה און דארט זיך אויפירן ווי עס דארף צו זיין, און זיך מקבל זיין גוטע זאכן, וועט ער צוריק קומען מיט גרויסע ישועות און רפואות, אמן. שוין, האב איך יעצט געוואלט אביסל רעדן פאר די אידן וואס זיי גייען פארן אויף מירון, איך וויל זיי זאלן וויסן, ווען איר קומט אן אויף מירון, זאלט איר וויסן ס'איז זה לעומת זה עשה אלקים, לויט ווי גרויס די קדושה איז, לויט אזוי גרויס איז די סטרא אחרא. ר' שמעון איז געווען דאס גרעסטע, ווי עטס הערטס דא יעצט, ער האט געוואלט מתקן זיין דעם חטא פון זנות פון די פֿיר און צוואַנציק טויזנט ביי די בעל פעור, וואס וועגן אים האט משה רבינו נישט געקענט אריינגיין אויף ארץ ישראל, ער האט געדארפט מכפר זיין אויף מעשה פעור, און ר' שמעון איז געווען די נשמה פון משה רבינו און ער האט עס געקומען מתקן זיין, די פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים זענען געווען צוועלף זוגות תלמידים, און די צוועלף יאר האט עס מכפר געווען. און נאכדעם איז ער געווען נאך איין יאהר דארטן, וואס דאס זאל זיין דרײַצן כמנין אחד, ווי אזוי מען האט שוין פריער געשמועסט, מיט אחיה השילוני, טעה וחתם, און ער האט אראפגעברענגט כפירה אויף די וועלט מיט די חתימה אחיה השילוני, און ר' שמעון איז געווען די נשמה פון אחיה השילוני, וועגן דעם זינגט מען, מקום בחר בשמיא, עם הנביא אחיה, זה מבני עליה, אדוננו בר יוחאי. על כל פנים דאס איז תיקונים איבער תיקונים, און אזוי ווי מען האט שוין פריער געשמועסט, יעדער שבט האט באקומען א חלק אין ארץ ישראל, שבט שמעון האט נישט קיין חלק, עפעס אביסל פון יהודה'ן האט ער, למעשה אבער אין גאנץ ארץ ישראל איז נישט דא אזויפיל אידן וואס זיי קומען זיך צוזאם אזויפיל ווי ביי רבי שמעון און ער האט איינגענומען אלעס, מירון איז אויך אויבן, דאס איז ווי עס איז געווען די דריי ערי מקלט, איינס איז אין מירון געגנט, איינס איז. שכם, יוסף הצדיק, און די דריטע איז אונטן ביי די אבות אין חברון, על כל פנים איז די זה לעומת זה, איר געבט א קוק אויפן בארג אין מירון, דער הויעכער בארג, ווען איר זאלט האבן עכט קלארע אויגן צו זען, וואלט איר געזען אז דארטן רינט אראפ זרע לבטלה, ס'גיסט זיך טייכן פון זרע לבטלה, דארט גייט פאר א לג בעומר און סתם א טאג און סתם א וואך, די גרעסטע גענגסטערס און רוצחים וואוינען דארט, מ'זיצט און מ'שפילט ליבע גאנצעטע נעכט. מען קריכט אריין צו שמאי וכלתו, ס'איז א פיינע פרייוועט פלאץ, מען טוט דארט אפ כל דבר אסור, וואס גייט פאר אין מירון ווייסט מיר אונז. נאכדעם איז דא דער פערלמוטער, ער האט הכנסת אורחים, אינאיינעם מיט קעלבעלעך, קארלבאך. קארלבאך האט פאר צוויי יאר לג בעומר אנגעזייעט א פרוי, אן אשת איש. מיט א ממזר און זי האט עס געהאט אזוי ערגעץ פאר פי אין שבט פאר אין די צייטן און זי איז געגאנגען צו בית דין אין בני ברק און בית דין האט געזאגט זי איז אסורה לבעלה און זי האט געברענגט א ממזר אויף די וועלט און זי האט געזאגט ס'איז פון קארלבאך און ווען איך בין ארויס געקומען פאר צוויי יאר צוריק מיט די מעשה האבן מיך אויפגעקאלט הונדערטער מענטשן בחורים דו ווייסט וואס דארט גייט פאר זנות אונז ארבעט מען דאך דארטן אין הכנסת אורחים האב מיר פרינדזש בענעפיטס זנות וויפיל דו ווילסט, קען טון דארט וואס מען וויל, איך פלעג אמאל גיין העלפן זיי שאפן געלט מיט אסאך יארן צוריק, נאר כ'האב אויפגעהערט, נישט וועגן דעם ווייל איך בין געוואויר געווארן אז די מדינה געבט געלט, ס'איז א פלאץ פאר תיירים, נאר איך האב אויפגעהערט ווייל ס'האט מיר דערציילט א פרוי, כ'וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל מ'קען זיי הרג'ענען, זי איז אריין געגאנגען דארט העלפן, זי איז א רעבעצן, און זי האט געזען אז מען ברענגט אזאלעכע פליישן וואס קיינער ניצט נישט, די ארגסטע, ס'נישט קיין שחיטה, ס'איז טרייפענע זאכן, און דאס האט מען דארטן. געברענגט, האָט זי געזאָגט פאַר איר מאַן, איר מאַן איז אַ רב ביי די רבנות, און איר מאַן האָט איר געזאָגט, אַז זי האָט נישט מער וואָס צו גיין דאָרטן העלפן, און אַזוי ווי כ'האָב עס מקבל געווען פירסט הענד, כ'האָב עס אויסגעטשעקט, איז בקיצור, האָב איך אויפגעהערט צו געבן דאָרטן געלט, כ'האָב אויפגעהערט צו גיין, איך פלעג דאָ מאַכן פאַר לג בעומר אַ גאַנצע מאָוומענט, ס'איז אַריין געקומען אַ סך געלט, אויף צו געבן אידן טרייפות, דאַרף איך דאָך נישט זיין קיין שותף, איז במילא וויל איך ענק זאָגן וואָס דאָרט גייט פאָר. יעצט מיט די חי ראטלעך מיט די באטלעך ס'איז זייער שיין צו געבן פאר מענטשן וואסער צו טרינקען ס'איז זייער א שיינע זאך איך בין זייער צופרידן דערפון אבער ווער ס'קען נישט צו גיין דארטן לג בעומר טוט א גרויסע מצוה בפרט נאך יעצט גייט עס זיין דאנערשטאג איז דער עולם וויילט אוועק ביז זונטאג. און ס'איז דא אסאך טיים נעבעך צו טוהן וואס מ'טאר נישט. ס'איז זייער נישט גוט. יעצט איז אזוי אז דו ביסט שוין א עלטערע מענטש, א מידל עידזש, און דו פילסט אז דו קענסט קאנטראלירן דיין תאווה, גיי איך דיר נישט זאגן אז דו זאלסט נישט גיין. אבער אז דו נעמסט מיט קינדער, אויף וועמענס אחריות שטעלסטו די קינדער? איך פלעג דאך פארן, דרייסיג יאר בין איך געפארן, איך פאר נאר נישט יעצט ווייל פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק האט מען מיך געוואלט הרג'נען דארט. מיין מזל איך בין אנטלאפן אויף טבריה פאר שבת. בעלזער צוויי אינגעלייט האבן זיך אפגערעדט, כבוד בית בעלז מעג מען מיך איבערפארן. פרעגט דער אנדערער האסט דאס מברר געווען? זאגט ער ווייסט דאך רבי אהרן האט געזאגט כבוד בית בעלז און איך הער דאס שטאמט נאך גאר פון שינאווער רב מעג מען הרג'נען א מענטש. יעצט פארשטיי איך פארוואס מען האט געמעגט הרג'נען דא דעם שטארק אויך, עס זעט אויס אז עס איז געווען כבוד בית קעסטנבוים אדער כבוד בית סאטמאר, ווער ווייסט. איז וויל איך ענק זאגן מען פארט דארט אהין, מען זינדיגט, זאגט רבי שמעון מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, ווער בעט אז זאלסט קומען דא צו מיר? זיץ אינדערהיים, קענסט זיך זינדיגן אינדערהיים אויך. אין ארץ ישראל איז די מצוות וואס אונז טוהן מיר איז מער, אין חוץ לארץ, און אויך די עבירות וואס מען טוט איז אסאך הארבער. א איד האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל, זאגט ער פאר מונקאטשער רב ער וויל פארן, פרעגט אים מונקאטשער רב צו וואס ווילסטו פארן, זאגט ער ווייל ס'שטייט עיני השם בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאגט ער טו מיר א טובה שטופ דיך נישט דעם אייבערשטן אין די אויגן, זיץ דא, סאו די מצוות זענען מער און די עבירות זענען אויך אסאך שטערקער, ס'איז א גרעסערער עונש, און עטס זאלטס וויסן איין זאך, דער אייבערשטער בלייבט קיינעם נישט שולדיג, אה דאס וואס עטס רעדטס ענק איין שטותים, מ'וועט זיך אויסקויפן מיט צדקה, מיט זאכן, דער אייבערשטער בלייבט קיינעם נישט שולדיג, קוקטס אהער דא, ס'איז געווען די וואך אן אומגליק, דער אשכול איז געשטארבן, ער איז דערטראנקען געווארן. ד' מיתות בית דין לא בטלו, איך האלט ענק אין איין זאגן. פרעגט מיך איינער א קשיא און י האט ער דאך געדארפט באקומען פאר חילול שבת וואס ער איז אפן געווען און איך האב אים אלץ געווארנט, האט ער געדארפט באקומען סקילה, זאג איך אז אזא גרויסער עושר האט זיך אויסגעקויפט, דער בעל דבר איז געקומען האט ער אים געזאגט ליסן איך געב דיר צוואנציג מיליאן דאלער נאר לאז דיך אפ פון מיר, זאגט ער פיין אבער איך מוז דאך טון דעם שליחות פון אייבערשטן, איך וועל דיר געבן א גרינגען טויט, ברור לו מיתה יפה, און ברור לו מיתה יפה דאס איז וועלכע מיתה? חנק, דעטס איט, ער האט זיך אויסגעקויפט.

איר זאלט וויסן, מאריך אפיה וגבה דיליה דאס איז די בעיסיק ענפער פאר אלע זאכן. ער פלעגט פארדינגען די זאל, ער פלעגט דארטן זעהן, זיי פלעגן מיר ברענגען די עסקנים, צעטלעך פון שיינע שווארצע מיידלעך, יונגע, האלב אויסגעטוהן נאקעט, און זיי האבן געזאגט, דו זוכסט א גערל פרענד, דא האסטו א טעלעפאן, זיי האבן עס איבערגעלאזט אין אלע טוילעטס, איבעראל האט מען עס איבערגעלאזט, און די עלטערן וואס האבן געקויפט הייזער, ארום און ארום האבן געשריגן דו פארברענסט אונז, האמיר באצאלט פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער יארן צוריק פאר די הייזער אויף העיווארד און איבעראל, און אונז מוז מען שטיין גאנץ שבת באקוקן אז די קינדער זאלן זיך נישט חלילה דארט בטעות אריינגעשלעפט ווערן, און איך האב אים געווארנט, און מען האט מיך אפגעקאלט אז טאמער כ'וועל נישט אראפלייגן וועט מען מיך שיסן, און נאכדעם האט מען מיך געווארנט, און מען האט מיר צוגעזאגט א דירה האט מען מיר צוגעזאגט, זאג איך איך ברויך נישט קיין דירות און דו וועסט נישט שיסן. און מ'האט שוין פרובירט צו שיסן און ס'איז נישט געלונגען, און אזוי האט ער אויך מיטגענומען אין פארנעס, פארנעס, כ'ווייס נישט ווי ער קומט אריין דארטן, כ'האב געליינט אין די בלאגס אז ס'איז ביי האנדערט און פארטיעט סטריט אין קאלינס, און דארט איז א נוד בעדינג, דארטן איז דא נאקעטע נקבות מיט נאקעטע זכרים זיצן אויפן ביעטש אגאנצן טאג, ווי קומט פארנעס אהין? זעהט אויס אדער ער איז געווארן צו רייך וישמן ישורון ויבעט האט ער א שטויס געטאן אינעם רבונו של עולם, ער האט שוין געהאלטן ער דארף שוין נישט אנקומען צו. אדער קען זיין מען האט געשיקט א מלאך. אזוי ווי אונז געפינמער אין די גמרא אין מסכת חגיגה אין פרק א', ס'הייבט זיך אן דף ב' עמוד א', זאגט דארט די גמרא, רב יוסף דער רב יוסף כי מטי להאי קרא ווען ער איז אנגעקומען צו דעם פסוק בכי האט ער געוויינט, ס'דא א פסוק ויש נספה בלא משפט, ס'דא ווער ס'קומט אום ער ווערט ער שטארבט אן א משפט, אמר האט ער געזאגט.

פֿון די פֿרויען. אזל, דער שליח פֿון דעם מלאך המוות איז געגאַנגען, אייתי ליה, ער האָט אים געברענגט מרים, מגדלא דרדקי, עס איז געווען איינע מרים, זי האָט געהאַט אַזאַ קינדערגאַרטן, און זי האָט אויפֿגעברענגט קינדער. איז בקיצור, אמר ליה האָט אים דער מלאך המוות געזאָגט פֿאַר זיין שליח, אנא מרים מגדלא שיער נשייא אמרי לך, איך האָב דיר דאָך געזאָגט, ברענג מיר די מרים, וואָס זי טוט אויסקעמען און אויסוואַשן די האָר פֿאַר די פֿרויען. אמר ליה האָט ער געזאָגט, אָך, כ'האָב געמאַכט אַ מיסטעיק. האט ער געזאגט אי הכי אהדרה, זאל איך עס צוריק טראגן? האט ער געזאגט אמר ליה, דער מלאך המוות האט געזאגט פאר זיין שליח, הואיל ואייתיתה, אז דו האסט עס שוין געברענגט ליהוי למניינא, זאל זי בלייבן שוין דא. איז על כל פנים די זעלבע דא אויכעט, מען האט אים געהייסן ער זאל ברענגען דעם פרנס פון וויליאמסבורג דעם פרנס פון סאטמאר, האט ער נישט געכאפט וועלכן, האט ער גענומען סיי דעם פרנס און סיי ראזענבערג. ס'איז גוט צו מאכן לצנות אויף יענעם, אבער ווען אונז האמיר געבלוטיגט, מ'האט געזאגט אונזערע קינדער ווערן פארכאפט אין דעם מיסן האל, ראוז קעסל, און נאכדעם אז מ'זעט אז מ'מאכט דארטן אידישע שמחות אויך, כאפט מען נישט וואס איז ראנג דארט. בפרט נאך מ'מאכט שבת אויכעט שמחות, מאכט שבע ברכות, און מאכט מען פאר א גוי אויך. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, יעדער טון איין מיאוס, ס'איז אן עת צרה מיט א רעפעפעפעפע. די אלע באלאני וויל איך נישט הערן. ווייסט פארוואס? ווייל ווען מ'וואלט אים נישט געווארנט וואלט איך נישט געטארט רעדן קיין ווארט. כ'האב פערסענעל געווארענט, כ'האב אים אסאך מאל געטראפען. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ווען אונז האמיר געבליטיגט און געוויינט צו זיי, צו די קהילה פירערס, פארקויפטס נישט דעם אייבערשטן, טריי נישט אויס וויאזוי אונז וועמיר אויסזעהן טאמער אונז וועמיר נישט ארייננעמען דעם אייבערשטן, אדרבה מיר'ן אים נאך חלילה ארויסשטופן. כ'האב ענק אייביג געזאגט, דאונט בי א חכם, יעצט שלאגן זיך צוויי קהילות. סא וויל איך ענק זאגן, יעדער מענטש וואס האט חתונה געהאט און ער האט געוואוינט מיט א פרוי צוואנציג און דרייסיג יאהר ווייסט אז אין מעריד לייף איז דא אסאך מאל מיספארשטענדענישן און ס'איז דא זאכן וואס יעדער האלט אנדערש און מ'קען נישט באקומען די וועג אלל די טיים. איף יו געט פיפטי פראסענט ביסטו א לאקי מען. דער פסוק פון ראה חיים עם אשה אשר לקחת, דאס איז פון געזאגט געווארן פאר דיר ווען די קריגסט פופציג פראצענט, ווייל סוף כל סוף ביסטו דאך א פופציג פראצענט שותף יעצט. די פרוי באקומט געווענטליך מער ווייל זי האט א בינה יתירה. יעצט ווען מ'קריגט זיך, איז דא א וועג וויאזוי מ'קריגט זיך. ס'דא ווערטער וואס מ'מעג נוצן, ס'דא ווערטער וואס מ'טאר נישט נוצן. ס'דא אלטע חטאים וואס מ'טאר נישט אויפווארפן. למשל אז א אינגערמאן האט אמאל געטשיט אויפן ווייב און מ'האט זיך איבערגעבעטן און ער האט צוגעזאגט ער'ט עס מער נישט טון, טאר מען נישט יעצט זאגן זכור מעשיך הראשונים, געדענקסט יו ביטרעיד מי, האסט עס מוחל געווען? סא אפילו דו האסט עס נישט מוחל געווען, יו וואנט טו קאנטיניו לייף, זאלסט נישט צוברעכן דיין הויז. טאר מען דאס קיינמאל נישט אויפווארפן, ס'איז דא זאכן, ס'האט רולס. די צרה איז אז די סאטמארע חברה די קומען פון אלט אזיאטישן מארמאראש זיבנבערגן חיות און זיי האבן קיינמאל נישט געוויסט א וועג וויאזוי מען שלאגט זיך וויאזוי מען שלאגט זיך נישט, דערפאר האבן זיי אויסגעזען זייער נישט גוט אלע יארן. יעצט למעשה האט מען געדארפט מאכן א שטיקל. וועג, היינט, אונז זעמער דא אין אמעריקע, אונז גיימער אויף אן אנדערע ליניע, אונז גיימער נישט אויף א ליניע אז מען מוז האבן א רעבין וואס אפילו ווען ער טוט שלעכט און ער זינדיגט מוז מען אים ריספעקטן, אונז גיימער אויף א ליניע אז דער רב מיטן רעבין, מיט חוצב עציך און מיט שואב מימיך מוז עס זיין וואוילע אידן, און אז נישט דארף מען זיי רודפ'ן. יעצט, מען הרג'עט זיך ארום אין די קהילות, ס'איז געווען אמאל א נפטר וואס מען האט אים נישט באגראבן מען האט אפגעשטעלט אן אמבולאנס, יעצט צאלט עס דער אייבישטער צוריק. די חברה האבן אפגעקאלט די פאליס אז מען האט אים געהארגעט, האבן די פאליס געזאגט אויב אזוי ריליעסט מען נישט די באדי, מען גייט אים יעצט פאלמעצן, מען דארף גיין אין קאורט, אפילו די דזשאדזש וועט זאגן אז מען קען אים באגראבן, קודם וועט עס שוין דויערן א טאג, אזוי וועט ער ארומוואלגערן זיך נעבעך ווי עס דארף צו זיין, נעבעך, און. למעשה, מיט א יאר צוויי צוריק איז ער מיט אברומי רובין געגאנגען מען זאל צושפארן די קינדער, דעם קעמפ זאל מען צושפארן, איך האב דעמאלטס געשריגן ווי הייבט מען אן מיט תינוקות של בית רבן, מ'האט נישט אנגעהויבן מיטן יונגל צו מיט ווער ס'פירט די קעמפ דוד צו מיט זאליק, מ'האט אנגעהויבן מיטן אייבערשטן, און יעצט קומט אלעס צוריק אהיים, יעצט איז מען זיך נוקם, יעצט וועט מען אים נישט לאזן באגראבן, מ'וועט אים באגראבן צושניטענערהייט, און דאס איז שוין דער גרויסער מולטי מולטי מיליאנער, איך דענק אמאל. ס'איז געווען א בני יואל האט געהאט עפעס איך האב געמאכט דארט די מקווה איז עפעס איינער האט געהאט עפעס א נייפעלע איך געדענק נישט פונקטליך ווער און וואס מען האט אים געהאלטן אין פרידזשידער מען האט נישט געלאזט אברהם שיע דעם שמש ער זאל אים באגראבן עזריאל גליק איז עס געוואויר געווארן נאך פיר טאג האט ער אפגעקאלט קהל יטב לב און ער האט זיי געזאגט אזוי מארגן איז פרייטאג און טאמער איז דאס קינד נישט באגראבן ביז מארגן קום איך אריין טאנצן לכה דודי אויף די בימה אין גרויסן בית מדרש און פאר דעם האבן זיי זיך דערשראקן ווייל עזריאל גליק איז געווען א מען אוו פאוער ממילא האט מען באגראבן א קינד.

ער איז געזעסן אויבן אן, ער האט געפירט א גאנץ בית מדרש, און וואס האט ער געטון? ער איז געגאנגען אינמיטן זומער אין א נוד ביטש, און דאס אלעס איז פערמיסעבל? יעצט טאר מען נישט רעדן דערפון ווייל מען גייט דאך אים ממש פארשעמען. גראדע האמער אונז גערעדט די גאנצע צייט מען זאל נישט פארן אויף פלארידע, וואס ס'גייט דארטן פאר דאס ווייס איך פירסט הענד ווייל די ס'איז דא נעבעך אסאך אינגעלייט וואס זענען אדער געגעט אדער סעפערעיטעד און זיי זוכן נישט א פרוי אין די גאס וואס זי קען האבן עידס אדער די אנדערע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, ער ברויך דאס נישט האבן, גייט ער און זוכט א היימיש ווייבל, טאמער זי איז א נידה האט זי נישט קיין מאן דארט, און אמאל איז איר שוין אביסל נמאס איר מאן, ווייל נישט יעדער איז א גרויסע ירא שמים, און אמאל נעמט מען זי אויס אביסל אין א באר און מען געבט זי אביסל צו טרינקען, ווען מען טוט אנטרינקען א סוטה זאגט מען איר פאר מ'טוט אויסשרייבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען מ'טוט עס אויסמעקן, זאגט איר דער כהן בתי יין עושה הרבה אפשר האט מען דיר געגעבן אביסל וויין ביסט געווארן אביסל היי, דראגס עושה הרבה, דאס זאגט מען נישט. ס'איז געווען דראגס אין צייט פון בית המקדש, די לבונה, עס איז געווען דראגס. עס האט געמאכט די מענטשן זאל זיין פארדאופט אזוי אז מען זאל אים קענען הרג'נען. איז בקיצור הייבט מען אן מיט איר צו פארהאנדלען. קומט מען דארט אויף פלארידע, מען זעט נישט די מאן, ס'איז נישט בעלה בעיר, פארגעסט מען זיך אמאל און מען טוט וואס מען טאר נישט, און מען טראכט ביי זיך ווער וועט דען זען. דער פראבלעם איז אז דער אייבישטער איז דער גרעסטער אויסזאגער, די גמרא זאגט עבירה הייסט אז דער אייבישטער זאגט א זאך וואס מען טוט בצנעה זאגט ער אויס ברבים, דער אייבישטער זאגט אויס, איז במילא כאפט מען יענעם אין א נוד ביטש, איך וואלט געוואלט שוין זעהן אז מען זאל זיך צאמקומען די צוויי סאטמארע חברה, פון ביידע זייטן די ראשי קהילות, און אפשר וועגן דאס, אויף דעם ווארט דער אייבערשטער, וועגן דעם האט ער אראפגענומען דא לעצטנס ביי ר' אהרן'ען איינס נאך עס אנדערע, ער האט אראפגענומען דוד האוער, און ער האט אראפגענומען דעם אויבערלענדער, ער נעמט זיי אלע אראפ, פארוואס? ס'איז געקומען א צייט ווען אונז מוז מיר האבן גיידליינס צו דעם מלחמה, כ'בין טאקע נישט זיין פרענד, כ'האב נישט מיט אים, אבער דער העז טו בי גיידליינס. מען קען נישט אנכאפן א מענטש און אים ארויסווארפן פון א בית החיים און פון שילן, און א נייפעלע זאל מען נישט באגראבן, מען קען נישט טון די אלע זאכן, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, די וואך האט מען געהאט, פאריגע וואך האט מען געלערנט פרשת קדושים, וויפיל דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, און יעדע צווייטע ווארט, ויראת מאלקיך, אני השם, אדער אני השם אלקיכם, אני השם נאמן ליפרע, איך באצאל. כ'באצאל גוטס, איך באצאל שלעכטס. וואס צו דעם מלחמה, אויף וואס שלאגט מען זיך? קוקטס אהער, אהרן לאכט פון ענק ווען ער מאכט זיך צו זיין צימער און ער גייט אהיים, לאכט ער פון גאנץ סאטמאר, ער זאגט קוק כ'האב זיי געפירט אין באד, כ'בין א מולטי מולטי מיליאנער. איך האלט אז אהרן איז געווען אסאך רייכער פון פון דעם יצחק ראזענבערג. צוריק. ער איז ווערט א האלבן ביליאן דאלער דער אהרן, און די זעלבע איז מיט זלמן לייבן, סא וואס גייען מיר זיך אונז שלאגן פאר זיי, לעט דעם פייט דעיר אוין בעטל, און אונז דארף מען זיך ווייטער משדך זיין, און אונז דארף מען ווייטער גיין צום בית החיים ווי דער רבי זכרונו לברכה ליגט, איז אריין צו זאליקאן פרעגן ווען ס'איז אוועק געגאנגען דא א איד הענדלער, איז ער געהאט ער האט א זון מענדל הענדלער וואס ער ליגט. געלייגט ביי די אהרונים און מען האט געוואלט אז מען זאל אים לייגן ביי די זלונים האט מען אים משוגע געמאכט בקיצור ער האט נישט געוואלט די סוף איז געווען ער איז געשטארבן האט מען מחליט געווען מען גייט פרעגן זלמן לייב מען האט זלמן לייב געזאגט מען האט אים געזאגט דא קען ער ליגן לעבן זיין זון ס'עט זיין א טאטע מיט א זון און טאמער לייגט מען אים ביי דיר אין בית החיים וועט מען נישט קענען אים לייגן לעבן דעם זון האט ער געזאגט ווען ער וואלט ווען היינט דא געלעבט וואלט ער געזאגט אז ער וויל ליגן אינעם נייעם בית החיים. אזא שייגעץ דער זאליקא. וואנעט ווייסטו וואס ער האט געזאגט? דו קענסט דעם כישוף וואס מען לייגט אריין אזא ביין אונטערן ארעם און דער נפטר רעדט? וויאזוי ווייסטו וואס ער וואלט געזאגט? אז ער איז שוין יעצט אויף יענעם עולם זעהט ער דאך אז די גאנצע מלחמה איז פשוט די סטרא אחרא אונטערצוברענגען דעם רבינ'ס שטיל. די אלע האראוואניעס וואס דער רבי האט אריינגעלייגט זאל מען אונטערברענגען. סאו פון וואנעט ווייסטו וואס ער וואלט ווען געזאגט? ס'איז א דזשיפסי א ציגאנער, ער איז א סיגעטער זון, ער איז דעם סיגעטער זון אזוי במלוא מובן המילה, טאמער איינער וויל וויסן צו דער סיגעטער האט געהאט אן עכטן זון פון דעם זעלבן טאטן און מאמען ווי אהרן איז, עסטו וויסן זענען ביידע די סיגעטער קינדער לאו-לייפס דאס גרעסטע וואס איז דא, מארמארישע פויער. מ'דארף זיך אראפלערנען פון דעם און מ'טאר עס נישט דורכלאזן, און מ'דארף אנהייבן צו טראכטן וויאזוי שטעלט מען צוריק די קהילה. יעצט, דער עולם זאל האבן א פרייליכן שבת און א פרייליכן תמיד, און מען זאל פארן, די וואס פארן אויף מירון, און זאלן אינזין האבן כלל ישראל, און זאלן פועל'ן אלעס גוטס, און זאלן אהיים קומען מיט שפע, ברכה והצלחה, מיט אלעם גוטן וואס זיי ברויכן פאר גאנץ כלל ישראל, און מען זאל אויכעט געדענקען מען זאל איינרייסן פאר די גאולה שלימה, משיח זאל שוין קומען במהרה בימינו אמן.